רב זביד משמיה דרבא מתני לה אהא, ער האט געלערנט דאס וואס ר' יוסף בר חנינא האט געזאגט די ווערטער פטור מגלות וחייב בארבעה דברים האט ער געלערנט אויף דער זאך. שטייט אין פסוק ומצא שטייט אז מ'וועט אריינגיין אין וואלד האקן האלץ ונשל הברזל ומצא ס'וועט דערגרייכן דעם חבר פרט לממציא את עצמו ווי וועט זיין אז דער מענטש נישט ווילנדיג איז אונטערגעלאפן אונטער דעם שטיק האלץ, מכאן אמר רבי אליעזר בן יעקב, פון דא פון דעם פסוק האט געזאגט רבי אליעזר בן יעקב, מי שיצא אבן מתחת ידו, איינער האט געווארפן א שטיין, והוציא הלה את ראשו, און פונקט האט א מענטש אויסגעשטרעקט דעם קאפ, ער האט נישט געזען דעם שטיין, וקיבלה, און ער איז געשטארבן, פטור, איז ער פטור. אמר רבי יוסף בר חנינא, פטור מגלות, פון גלות איז ער פטור פארוואס? ווייל אין פסוק שטייט ומצא אז די שטיין איז געווארן געווארפן און געקומען אויף אים, אבער נישט ווען ער איז אונטערגעלאפן. וחייב בארבעה דברים, בארבעה דברים איז ער מחוייב ווייל ער איז א פושע וואס ער האט געווארפן דעם שטיין אויף אזיין ארט ווי דארט גייען מענטשן, און בושת איז ער פטור. מאן דמתני לה אהא, דער וועלכער לערנט דא אהא אויב איז מען מחוייב ארבעה דברים, כל שכן אקמייתא, איז א כל שכן אקמייתא, דארטן ווי ער גייט אריין חנותו של נגר איז ער אוודאי מחוייב בארבעה דברים, ומאן דמתני לה אקמייתא, דער וואס ער לערנט עס. דעם דין חייב בארבעה דברים אויף נגר, און דארטן האט ער דאך געזען ער איז אריין געגאנגען דעריבער איז ער חייב, אבל אהא אבער דא פטור לגמרי איז ער אינגאנצן פטור. רש"י. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, פועלים די ארבעטער שבאו לתבוע שכרם מבעל הבית, זענען געקומען מאנען וואס קומט זיי פאר דער ארבעט פון בעל הבית, ונגחן שורו של בעל הבית, ס'האט זיי געשטויסן דער אקס פון דעם בעל הבית, אדער ונשכן כלבו של בעל הבית ומת, און דער מענטש איז געשטארבן, פטור איז ער פטור, פון וואס איז ער פטור מת? שטענדיג איז אז די בהמה זיינע דערהרג'עט. באצאלט מען דאך כופר, אבער דא איז ער פטור פון כופר, אבער דעם שור צו דעם כלב קומט סקילה. אחרים אומרים, די אחרים זאגן, רשאין פועלים לתבוע שכרם מבעל הבית, די ארבעטער מעגן גיין מאנען דעם שכר ביי דעם בעל הבית, דעריבער איז ער מחויב אין כופר. פרעגט די גמרא היכי דמי, ווי רעדט זיך דא? אי דשכיח במתא, אז מען טרעפט דעם מענטש אין שטאט, דארט קען מען אים מאנען, מאי טעמא דאחרים, וואס דארפן זיי אריינגיין אין שטוב מאנען? און מען דארף דאך דארפן זיי מאנען אין גאס, און אויב זיי קומען אריין אין שטוב איז עס שלא ברשות דארף זיין פטור אי דשכיח בבית, אויב דער מענטש איז אזעלכער וואס איז נאר דא אין שטוב ער איז קיינמאל נישט דא אין גאס, אויב אזוי מוזן זיי דאך אריין קומען אין שטוב, מאי טעמא דתנא קמא פארוואס לערנט דער תנא קמא אז ער איז פטור פון כופר? ענטפערט די גמרא, לא צריכה דא רעדט זיך בגברא דשכיח ולא שכיח, ער איז מען טרעפט אים אמאל יא אין גאס און אמאל טרעפט מען אים נישט, וקרי אבבא, זיי עס זענען אנגעקלאפט ביי די טיר ביי די שוועל און זיי האבן גערופן, ואמר להו, אין, יא. יא? וואס הייסט דער יא? מר סבר, די אחרים לערנען אין עול תא משמע אין הייסט קום אריין, ער האט זיי געגעבן רשות אריין צו קומען, ומר סבר און די תנא קמא לערנט אין קום אדוכתך משמע יא איך וועל באצאלן, אבער נישט ער האט זיי געהייסן אריין גיין. פארוואס דארף איך זאגן שכיח ולא שכיח, זאגט תוספות, ווייל אויב דער מענטש איז שטענדיג דא אינדרויסן, וואלט זיכער געווען די טייטש דאס ווארט אין שטיין אינדרויסן. און אויב אינגאנצן לא שכיח איז זיכער אז ער מיינט אריינצוגיין. מיט לא תלין פעולת שכיר האט ער נישט צוטון צו דעם, ס'איז דא אין דעם געוויסע גדרים, לא תלין פעולת שכיר איז דעם ערשטן טאג דארף מען באצאלן, אז גייט דורך די און אויב מ'האט נישט קיין געלט איז מען נישט עובר, און אויב יענער האט נישט און מ'האט נישט געמאנט, און אויב יענער גיט נישט. צוריק די ארבעט, ס'דא אין דעם געוויסע פרטים. קאן דעם זעלבן טאג נאך זיין אינדרויסן און זיי באצאלן אינדרויסן. תניא, מיר האבן געלערנט כמאן דאמר ווי דער תנא קמא וואס ער לערנט אז אין קום אדוכתך משמע אין הייסט שטיי אויף דיין ארט. דתניא, מיר האבן געלערנט פועל שנכנס לתבוע שכרו מבעל הבית, א ארבעטער איז אריינגעגאנגען צו מאנען זיין שכר פון באלבאס, ונגחו שורו של בעל הבית, דער אקס פון באלבאס האט אים געשטויסן, או נשכו כלבו, די כלב האט אים געגעבן א ביס, אף על, פטור איז ער פטור אף על פי שנכנס ברשות, אמאי פטור? פארוואס זאל ער זיין פטור? אלא לאו מוז איך זאגן, דקרי אבבא האט גערופן אויף דער שוועל ואמר ליה אין, זאגן מיר איז ער פטור? ושמע מינה אין, קום אדוכתך משמע אין, שטיי אויף דיין ארט, כ'קען נישט זאגן אז דא רעדט זיך אין אזא מענטש וואס איז געווען שכיח אינדרויסן, דעריבער איז ער פטור ווייל ס'שטייט דא ער דערמאנט די ווערטער אף על פי שנכנס ברשות, אויב דער מענטש איז שכיח אינדרויסן דארף איך דאך טייטשן אזוי אז שכיח, און אויב איז ער לא שכיח איז דאך זיכער אין קום אריין, ווייל ווען דען קען ער אים מאנען? דארף איך זאגן אז מ'מיינט שכיח ולא שכיח איז די טייטש אף על פי שנכנס ברשות כאטש דער מענטש האט געמיינט א טעות, ער מיינט ער גייט אריין ברשות, דאך איז ער פטור ווייל ער איז נישט אריינגעגאנגען מיט ברשות, ווייל אין הייסט קום אדוכתך. ראש. דער ראש פרעגט פארוואס דער ריף ברענגט נישט אראפ די ברייתא, ענטפערט דער ראש אז ס'איז א חילוק, בימיהם איז געווען דער סדר אז מ'איז נישט אריינגעגאנגען לבית חברו, אבער בזמנינו איז א מנהג פשוט אז די ארבעטער גייען אריין צו דעם בעל בית מאנען דעם שכר, און אויכעט א מענטש האט נישט אין גאס קיין געלט צו באצאלן, און בימיהם איז געווען דער סדר אז מען האט עס איבער געגעבן צום שולחני ער זאל באקומען אדער צו דעם חנווני, דעריבער האט מען געקאנט מאנען בשוק איז לויט די מנהג וואס איז דא ביי אונז איז די דין אנדערש, מען זעהט דאך אין גמרא אז די דין ווערט משתנה בין אדם לחבירו אפילו אין איין צייט, אז שכיח איז פטור לכולי עלמא, לא שכיח איז חייב, אפילו בזמן אחד ווערט משתנה די דין.

באצאלט מען במותר, וויפיל די שאדן פון איינעם אויף דעם אנדערן איז מער, פון דעם מותר באצאלט מען א העלפט, למשל איינער האט מזיק געווען, איין תם האט מזיק געווען פֿופֿציק, און דער אנדערער תם האט מזיק געווען הונדערט, איז ווי עס לשון אין רשי איז משמע, דער ראש לערנט עס אפ פשט אין רשי, נעם איך פֿופֿציק קעגן פופציג, דאס הייסט אויף דיע זאך איז נישט קיין נזק, דער נזק איז נאר אויף דיע איבריגע, און ער דארף אים געבן פֿינף און צוואַנציק. נישט מען רעכנט א העלפט פון דעם וואס איז מער פון די תשלומין. שניהם מועדים, ביידע זענען מועדים. משלמין במותר באצאלט מען וויפיל איינער האט געמאכט מער שאדן און פון נזק שלם, אחד תם ואחד מועד, מועד בתם, דער מועד האט געמאכט מער שאדן ווי דער תם האט געמאכט, משלם במותר נזק שלם, למשל דער תם האט געמאכט שאדן אין דער מועד אויף פערציג. און דער מועד האט געמאכט שאדן אויף פופציג, קען איך מיינען אז דער תם דארף באצאלן פון דיע פערציג וואס האט געמאכט צוואנציג, יא? און דער מועד דארף באצאלן פופציג, וועט ער דארפן יענעם צוגעבן וויפיל? דרייסיג? זאג איך נישט אזוי, נאר איך זאג פערציג וואס דער תם האט געמאכט שאדן וואס דער מועד דאס הייסט נישט קיין שאדן, דאס שאדן קעגן שאדן איז דער מועד דארף נישט באצאלן דרײַסיק נאר דער מועד דארף באצאלן נאר צען, תוספות לערנט נישט אזוי, תוספות לערנט אז מותר נישט פון דעם שאדן נאר מותר פון די תשלומים. תם במועד, דער תם האט געמאכט מער שאדן אין די מועד, משלם במותר חצי נזק, למשל דער מועד האט געמאכט שאדן אויף זעכציק און דער תם האט געמאכט שאדן אויף אכציג, רעכן איך זעכציק אויף זעכציק און האט ער צוואנציג און ער גיבט צען. וכן דער זעלבער דין, שני אנשים שחבלו זה בזה, צוויי מענטשן וואס איינער האט געמאכט א חבלה אין דעם אנדערן, משלמין במותר נזק שלם. אדם במועד ומועד באדם, משלם במותר נזק שלם.

ר' עקיבא אומר, ר' עקיבא זאגט, אף תם שחבל באדם, אויך א תם וואס האט געמאכט א חבורה אין א מענטש, משלם זאל ער באצאלן במותר נזק שלם. אויך די זעלבע זאך, ער לערנט, א תם שחבל באדם באצאלט אויך א גאנצן שאדן, האט עס דעם זעלבן דין ווי מועד שחבל באדם.

מועד בתם משלם במותר, כלומר, אם הוא הזיק את התם יותר, ער האט מער מזיק געווען, מער משהזיק התם, גייט מען די זאך איבער מ'טוט דאס אפרעכענען שאדן קעגן שאדן, און די איבריגע טוט ער מוסר זיין. מיר וועלן לערנען דעם ראש, סימן י ג, שני שוורים תמים שחבלו זה בזה משלמין במותר חצי נזק, נראה לי, מיר געפעלט דמיירי שהתחילו בבת אחת. זיי האבן צוזאמען אנגעהויבן זיך צו שלאגן. או, אדער, חבל השני גם בראשון לאחר זמן, אדער דער צווייטער האט חובל געווען אין דעם ערשטן מזיק נאכדעם. אבל אם אחד התחיל, איינער האט אנגעפאנגען און דער אנדערער גייט זיך פארטיידיגן, המתחיל דער וואס האט אנגעפאנגען, משלם חצי נזק, באצאלט א האלבן שאדן והשני פטור. פארוואס דכל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור, דער מתחיל איז געווען א משנה און וואס דער אנדערער שלאגט אים צוריק איז ער פטור. והוה ליה, ס'האטן זעלבן דין כמו בעטה מהלכת ברבוצה, צוויי פרות אין רשות הרבים, איינער האט זיך אוועקגעלייגט, גייט די צווייטע און זי גיבט איר א קלאפ אין דער וואס זי ליגט,

אבער זאלסטו מיר געבן א בריק האסטו נישט קיין רשות, אבל הכא יש רשות לשני לחבול בראשון, אבער דא האט דער אנדערער רעכט, חובל זיין דעם ערשטן, כיוון שהתחיל בו, ווייל דער ערשטער האט אנגעפאנגען, ואפילו באדם יש לו רשות לשני, אויב איינער הייבט אן צו שלאגן דעם אנדערן, האט דער אנדערער רעכט אים צוריקשלאגן, וכן דעריבער די זעלבע זאך שני אנשים נמי מיירי שהתחילו כאחת, זיי האבן אנגעפאנגען צוזאמען זיך שלאגן, או אחר זמן, אדער דער ניזק האט צוריקגעשלאגן זיין חבר אין א צייט ארום, אבל אם התחיל האחד, אויב איינער האט אנגעפאנגען און דער אנדערער האט אים גלייך זיך געוואלט פארטיידיגן, השני פטור, איז דער אנדערער פטור. ואף על גב דלא שייך באדם, כאטש פאר א מענטש פאסט זיך דאך נישט צו זאגן כל המשנה בא אחר ושינה בו פטור, ביי א מענטש איז דאך דאס נישט דא, דאך איז אזוי דער דין אז דער אנדערע איז פטור דא אפילו על עסקי ממון, אפילו וועגן געלט זאכן, אמרינן לעיל, זאגן מיר פריער אין גמרא דף כז, ווען איינער האט אנגעשעפט וואסער פון צווייטנס ברונעם שלא ברשות, זאגט דאך די גמרא, מאה פנדי בפנדא, הונדערט קלעפ בפנדא דמרא מיט דעם הענטל פון די לאפעטע למחייה זאל ער אים שלאגן, הייסט עס ער האט רעכט אפילו על עסקי ממון, איז אוודאי און אוודאי ווען דער צווייטער שלאגט אים האט ער רעכט זיך צו פארטיידיגן, והכי נמי קאמר לעיל, די זעלבע זאך האט מען געזאגט פריער. וקצותה את כפה, אויב די צוויי מענער האבן זיך געקריגט, האט די פרוי פון איינעם געוואלט ראטעווען דעם מאן, האט זי פארשעמט דעם אנדערן, דארף זי באצאלן בושת ביכולה להציל על ידי דבר אחר. ס'רעדט זיך אז זי האט געהאט א צווייטן וועג צו ראטעווען איר מאן, זאל דעם מענטש ניט פארשעמען. אבל אם אין יכולה, אז זי קען נישט ראטעווען דורך א צווייטן וועג, פטורה איז זי פטור, כיוון שהתחיל להכות את בעלה, ווייל ער האט אנגעהויבן צו שלאגן דעם מאן, מעג זי ראטעווען דעם מאן, כל שכן שהמוכה עצמו פטור, מה דאך די פרוי מעג זיך אננעמען פאר אים, איז דער מענטש וואס איז געווארן געשלאגן אויב ער שלאגט צוריק דעם חבר איז ער פטור. ומיהו צריך לומר מען דארף זאגן דאם היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת ער האט זיך געקאנט ראטעווען ניט שטארק דער צווייטער האט זיך געקאנט ראטעווען א קליינעם קלאפ אים געבן וחבל בו הרבה חייב, און ער האט חובל געווען אסאך איז ער מחויב מידי דהוה דער זעלבער דין, דיכול להציל באחד מאבריו והרגו, אז איינער יאגט נאך נאך זיין חבר צו הרג'ענען אים, איז אויב ער קען זיך ראטעווען אז זאל אים נישט הרג'ענען דעם רודף, ער קען ראטעווען זיך באחד מאבריו און האט אים געהארגעט, איז ער חייב. אבל בשוורים לא אמרינן הכי. ביי שוורים, ביי אקסן, זאגט מען נישט אזוי. ביי מענטשן אויב ער קען זיך ראטעווען בחבלה מועטת און ער האט חובל געווען אסאך איז ער חייב, ביי שוורים זאגט מען נישט אזוי ווייל ביי שוורים גייט עס שוין צו די דין כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור אלא השני פטור כל מה שחבל בראשון דער אנדערע איז פטור וויפיל ער האט חובל געווען אין דעם ערשטן שור וכן הדין די זעלבע דין איז אם אדם רואה אויב א מענטש זעט שמכין אז מען שלאגט את אביו או בנו או אחיו, והכה את המכה, מען האט געשלאגן דעם וואס שלאגט זיי, כדי להציל קרוביו, כדי צו ראטעווען זיין קרוב, פטור, איז ער אויכעט פטור, כמו אישה המצילת את בעלה, אזוי ווי א פרוי וויל ראטעווען דעם מאן, אם אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר, אז זי קען נישט ראטעווען דורך א צווייטן וועג איז זי פטור. וכן אם רואה אדם שישראל מכה את חברו, א איד זעט אז זיין חבר ווערט געשלאגן פון א איד, ואין יכול להציל, ער קען נישט ראטעווען, אם לא שיכה את המכה, אויב דווקא ווען ער וועט שלאגן דעם שלעגער, אף על פי שאין מכהו מכת נפש, אפילו דער חבר וויל נישט צו הרג'ענען אים, ער טוט אים נאר שלאגן, מותר להכות המכה, מעג מען אים שלאגן, דא אבער געבט ער שוין צו נאך א טעם, לאפרושי מאיסורא, ווייל מיט דעם איז ער דאך א רשע וואס ער שלאגט זיין חבר אים צו ראטעווען פון איסור, כדאמרינן לעיל וואס די גמרא זאגט, בנרצע שנשא שפחה כנענית, א נרצע. א עבד נאך די זעקס יאר האט נישט געוואלט ארויסגיין, איז דאך דער דין ורצע אדוניו את אזנו במרצע, און ער האט חתונה געהאט מיט א שפחה כנענית ער מעג דאך, וכלו ימיו, יעצט איז געקומען יובל, ער דארף ווערן באפרייט, ער טאר מער נישט האבן קיין שפחה כנענית, שרבו מותר לחבול בו, זיין בעלבאוס מעג אין אים מאכן א חבלה, לאפרושי מאיסורא, אים צו ראטעווען פון א איסור, איז די זעלבע זאך ווען איין איד זעט אז זיין חבר שלאגט א צווייטן איד, מעג ער אים שלאגן אז ער זאל אים ניט שלאגן, כדי לאפרושי מאיסורא, אזוי ווי מען זעט דא ביי נרצע שכלו לו ימיו. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, שטייט אין פסוק כמשפט הזה יעשה לו, דער פסוק שטייט ביי שור האט מזיק געווען א אדם, שטייט או בן יגח או בת יגח. זאגן מיר כמשפט שור בשור, דעם זעלבן דין וואס האט א שור איז מזיק א שור, כך משפט שור באדם, די זעלבע דין איז ווען א שור האט מזיק געווען א אדם, מה שור בשור, ווען א שור האט מזיק געווען א שור איז דאך דער דין תם משלם חצי נזק, און מועד נזק שלם, א. שור באדם תם משלם חצי נזק און מועד נזק שלם. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, פריער שטייט אין די תורה א מועד, נאכער שטייט, פריער שטייט א תם, נאכער שטייט דער דין פון מועט, נאכער ווערט דערמאנט דער פסוק כמשפט הזה יעשה לו, זאגט רבי עקיבא, כמשפט הזה, רבי עקיבא דרש'נט דאס ווארט הזה, הזה גייט מען זאגן כתחתון, אזוי ווי דאס וואס ווערט דערמאנט שפעטער, דער פסוק וואס האט גערעדט נאנטער צו דעם, ולא כעליון, דער פסוק פון וואס מען גייט אוועק רעדט זיך דאך ביי א מועד איז שור תם שחבל באדם האט דעם זעלבן דין ווי מועד שחבל באדם יכול קען איך מיינען משלם מן עליה אז איך זע מען באצאלט א גאנצן שאדן קען איך מיינען אז תם שחבל באדם צאלט נישט מגופו נאר האט דעם זעלבן דין ווי א מועד צו באצאלן מן עליה. ווייל דער דין איז דאך א תם באצאלט מגופו, דאס הייסט אז דער שור איז ווערט געווען הונדערט דער מזיק, און ער האט געמאכט שאדן אויף פיר הונדערט, וויפיל איז א האלבע שאדן? צוויי הונדערט, זאגן מיר אז ער איז א תם, באצאלט ער נאר הונדערט, ער איז נישט מחויב צו באצאלן מעליה ביי א מועד. אפילו דער דער מזיק איז גארנישט ניט ווערט, מוז ער באצאלן דעם גאנצן שאדן. איז דא א תם שחבל באדם, אז איך זע מען באצאלט א גאנצן שאדן, קען איך מיינען מען זאל באצאלן מעליה? תלמוד לומר שטייט אין פסוק יעשה לו, זאג איך מגופו משלם, מען צאלט נאר מגופו ואינו משלם מן עליה. און אויב ער איז נישט ווערט דעם גאנצן שאדן, האט דער ניזק שאדן, ער נעמט נאר דעם שור. פרעגט די גמרא, ורבנן זה למה לי, די רבנן וואס לערנען זיי אפ פון דעם זה, רבי עקיבא לערנט אפ פון דעם כמשפט הזה, צו זאגן הזה, ס'האט נאר דעם דין ווי דער פסוק פון וועלכן איך גיי אוועק, ס'האט דעם דין ווי מועד, אבער וואס לערנען אפ די רבנן פון דעם זה, לפוטרו מארבעה דברים, צו זאגן אז אויב שור שהזיק את האדם איז ער פטור פון ארבעה דברים אין משפט הזה, ער דארף נאר באצאלן נזק און נישט ער האט דעם דין ווי אדם החובל בחבירו, ורבי עקיבא וואס ער דארף האבן דעם הזה אז ער האט דעם דין ווי א מועד לפוטרו בארבעה דברים מנא ליה, פון וואנעט ווייסט ער לפוטרו פון ארבעה דברים?

נאר א שור איז מזיק א מענטש באצאלט ער נישט קיין צער ווייל ער האט נישט מחסר געווען קיין געלט. אבל ריפוי ושבת אימא ליתן ליה, ריפוי ושבת וואס כ'האט אים מחסר געווען געלט וואלט איך געזאגט אז ס'האט דעם זעלבן דין ווי נזק און ער דארף באצאלן. קמשמע לן פון דעם ייתור וואס איך האב צוויי פסוקים ווייס איך אז אפילו אזעלכע זאכן ווי ריפוי און שבת וואס כ'האט מחסר געווען ממון, זאגן מיר אויכעט אז שור באדם איז פטור, אבער רבי עקיבא האלט נישט די סברא, נאר רבי עקיבא לערנט פון איש כי יתן מום בעמיתו בין איך ממעט אלעס, איך האב נישט קיין הוה אמינא צו זאגן איך זאל נאר ממעט זיין צער לחודיה. רשי, זאגט די משנה, שור שווה מנה, א אקס וואס איז ווערט מנה, הונדערט זוז, דער מזיק איז ווערט הונדערט זוז, שנגח, שור שווה מאתים, וואס האט געשטויסן א צווייטן אקס וואס איז ווערט צוויי הונדערט, איז דאך א האלבער שאדן וויפיל? הונדערט? ואין הנבילה יפה כלום, די נבילה איז גארנישט ניט ווערט, נוטל את השור, איז דער שור דער מזיק, באלאנגט צו דעם ניזק, דאס הייסט ער קען אים נישט. באצאלן קיין געלט, נאר ער נעמט צו דעם שור. נו וואס איז דער חידוש וועלן מיר באלד זעהן, רש"י נוטל את השור, דהיינו חצי נזק? זאגט די גמרא מתניתין מני, די משנה ווי ווער גייט? רבי עקיבא היא. די משנה גייט ווי רבי עקיבא. דתניא, מיר האבן געלערנט, יושם השור בבית דין דברי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל זאגט אז דעם שור המזיק דארף מען אפשאצן ביי דעם בית דין, און דער מזיק דארף אים געבן געלט וויפיל ס'איז א האלבע שאדן. עס רעדט זיך אין אזיין פאל שור שווה מנה שנגח לשווה מאתים און די נבילה איז גארנישט ניט ווערט, זאגט רבי ישמעאל אז דער ניזק איז דער ניזק איז נישט קונה דעם מזיק נאר דער בעל המזיק דארף אים געבן געלט. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, הוחלט השור אז דער ניזק נעמט צו דעם שור אליין. דאס האלטן ביידע אז אויב דער שור איז נישט ווערט קיין האלבן שאדן, למשל א שור שווה מנה וואס האט געמאכט א שאדן פון פיר הונדערט, איז דאך א האלבער שאדן צוויי הונדערט, האלטן אלע אז ער באצאלט נישט דעם גאנצן נאר וויפיל דער שור איז ווערט. נאר דא איז די שאלה. צי דער שור המזיק אליין ווערט נקנה צו דעם ניזק, רבי עקיבא לערנט יוחלט השור, איז דער שור באלאנגט צו דעם ניזק, דער מזיק קען אים נישט מסלק זיין מיט קיין געלט, במאי קמיפלגי וואס איז זייער מחלוקת, רבי ישמעאל סבר רבי ישמעאל לערנט בעל חוב הוא. אז דער מזיק איז אים שולדיג געלט, וזוזי הוא דמסיק ליה איז אים שולדיג געלט, ממילא קען ער אים מסלק זיין מיט געלט. ורבי עקיבא סבר, און רבי עקיבא האלט, שותפי נינהו, אין וועלכע זאך זענען זיי שותפים? דאס הייסט אין דעם שור וואס דער פסוק רעדט, דער פסוק וועלן מיר ווייטער האבן, רעדט זיך א שור וואס איז דער מזיק איז ווערד צוויי הונדערט, און ר'האט געשטויסן א שור וואס איז ווערד מאתים, איז דעמאלט ה זענען זיי שותפים, א האלב, דער האלבער שאדן וויפיל איז דעמאלט? הונדערט, און דער מזיק איז דאך ווערד וויפיל? צוויי הונדערט, דעמאלט לערנט רבי עקיבא אז א העלפט פון דעם שור באלאנגט צום ניזק, און א העלפט באלאנגט צום מזיק, אבער לויט רבי ישמעאל. איז דער גאנצער שור באלאנגט צום מזיק, נאר ער איז אים נאר שולדיג הונדערט זוז. דא אבער אונז איז דאך דער גאנצער מזיק נישט מער ווערד ווי א האלבן שאדן, איז לויט רבי עקיבא'ן באלאנגט דער גאנצער מזיק צו דעם ניזק. וקמיפלגי בהאי קרא, זיי קריגן זיך אין דעם פסוק, אין פסוק שטייט ומכרו את השור החי, מען זאל פארקויפן דעם לעבעדיגן אקס, וחצו את כספו, מען זאל צעטיילן די געלט פון שור החי. רבי ישמעאל סבר, רבי ישמעאל האלט לבי דינא קמזהר רחמנא, די תורה זאגט דאס אן צום בית דין אז אויב דער בעל השור המזיק באצאלט נישט, זאל מען פארקויפן דעם שור החי און מען צוטיילט די געלט, דער פסוק רעדט זיך ביי שור שווה מאתים שנגח שור שווה מאתים און די האלבע שאדן איז הונדערט, ורבי עקיבא סבר און רבי עקיבא לערנט, לניזק ומזיק מזהר להו רחמנא, די תורה זאגט אז אויף דעם שור זענען בעל בתים סיי דער ניזק און סיי דער מזיק, און די תורה זאגט ביידע זאלן עס פארקויפן. מאי בינייהו? ווען כאפט א חילוק פון רבי ישמעאל מיט רבי עקיבא'ן? הקדישו ניזק איכא בינייהו אז איידער דער ניזק האט אים באקומען האט ער אים מקדיש געווען לויט רבי עקיבא'ן ווייל דער ניזק הקדישו ניזק דער ניזק האט מקדיש געווען דעם שור המזיק לויט רבי עקיבא'ן איז דער הקדש חל. ווייל ער באלאנגט דאך דער שור צו דעם ניזק, אבער לויט רבי ישמעאל'ן, לויט רבי ישמעאל'ן באלאנגט דאך דער שור צו דעם מזיק, נאר ער איז נאר שולדיג געלט, איז דער הקדש נישט חל. מיר וועלן לערנען דא א תוספות'ל וואס איז נוגע צום פשט פון ווייטערדיגע גמרא, הקדישו ניזק איכא בינייהו, זאגט תוספות הוה מצי למימר ער קאן זאגן נאך חילוקים, דלמר יכול לסלקו, לויט רבי ישמעאל'ן קאן ער אים געבן געלט, ולמר אין יכול לסלקו, לויט רבי עקיבא'ן קאן ער נישט געבן קיין געלט ווייל ער האט א חלק אין דעם שור, וכן נאך א חילוק איז דא, מכרו מזיק. דער מזיק האט אים פארקויפט, איז אין אמת'ן דער מזיק קען אים נישט פארקויפן, ווייל דער שעבוד ליגט אויף דעם שור, די תורה האט משעבד, זאל טאקע זיין אז די גוף באלאנגט צום מזיק, אבער די תורה האט אים משעבד געווען, איז דעמאלט דלרבי ישמעאל מכור לרדיא כדאמרינן בשמעתא, דער וועלכע האט אים געקויפט און ער האט מיט אים געארבעט, איז נאכער אז דער ניזק נעמט אים צו, דארף נישט דער לוקח באצאלן דאס וואס ער האט צווישנצייט געארבעט מיט דעם אקס, כדאמרינן בשמעתא, ולר' עקיבא אין מכור, לויט ר' עקיבא'ן איז דאך גלייך ווי ער האט פארקויפט א פרעמדן שור, איז דאס וואס ער האט דערוויילע געארבעט מיט אים דארף ער באצאלן, אנדערע לערנען פשט אז ס'איז סיי ווי לויט קיינעם דארף מען נישט באצאלן, נאר די שאלה איז צו דער לוקח מעג צווישנצייט מיט אים ארבעטן, אז לויט רבי ישמעאל'ן מעג ער דערווייל ארבעטן, און לויט רב עקיבא'ן קען ער נישט ארבעטן. נאך א חילוק איז דא, וכן שיבח מזיק, אז דער אקס איז געווארן טייערער, בשעת הנזק איז ער ווערט געווען צוויי הונדערט, האט ער געדארפן באצאלן, א האלבן שאדן האט ער געדארפן באצאלן הונדערט, הייסט עס אז לויט רב עקיבא איז א האלבער שור באלאנגט צו דעם ניזק, ער איז געווארן בעסער און איז יעצט ווערט דרײַ הונדערט, נעמט דער ניזק א האלבן שור באקומט ער יעצט הונדערט פֿופֿציק, אבער לויט רבי ישמעאל'ן אז דער שור באלאנגט צו דעם מזיק, און וועמענס שור איז געווארן בעסער? דעם מזיק'ס. או כחש מזיק כדאמרינן לקמן, דער מזיק איז געווארן מאגער, לויט רבי ישמעאל'ן באקומט ער אלץ דעם האלבן שאדן, ס'איז נישט קיין חילוק ער ווערט מאגער, אבער לויט רב עקיבא'ן איז דאך געווארן מאגער דער חלק וואס באלאנגט צו דעם ניזק, ומילי טובא דדרש בשור שנגח ד' וה', דריש שור שנגח ד' וה' נמי איכא בינייהו, אלא חדא מינייהו נקט, ער כאפט אן איינס. דף ל"ג עמוד א', די לעצטע צוויי שורות פון עמוד. בעא מיניה רבא מרב נחמן, רבא האט געפרעגט א שאלה פון רב נחמן, ע, מכרו מזיק, א שור תם, איז געגאנגען דער מזיק און האט אים פארקויפט. לרבי ישמעאל מהו, ווי איז דער דין לויט רבי ישמעאל? צי זאגן מיר, כיון דאמר רבי ישמעאל בעל חוב הוא, רבי ישמעאל זאגט דאך אז דער מזיק איז שולדיג געלט, וזוזי הוא דמסיק ליה. ער איז נישט שולדיג געלט, אבער דער שור אליין באלאנגט נישט צום ניזק, דער שור באלאנגט צום מזיק, מכור, דעריבער איז די פארקויפן א גוטע פארקויפן. או דילמא, אדער כיוון דמשעבד ליה לניזק, דער שור איז דאך משעובד צום ניזק, אויב דער מזיק גיט נישט קיין געלט נעמט זיך דער ניזק צו דעם שור, די תורה האט אים משעבד געווען, לאו כל כמיניה, האט דער מזיק נישט קיין רעכט אים צו פארקויפן. אמר ליה, האט רב נחמן געענטפערט צו רבא'ן, אינו מכור, לויט רבי ישמעאל איז ער נישט פארקויפט. האט ער געפרעגט ווי זאגסטו אז ר'איז נישט פארקויפט און מ'נעמט צוריק דעם שור פון דעם לוקח והתניא מיר האבן דאך געלערנט מכרו אז דער מזיק האט פארקויפט דעם שור המזיק מכור איז ער פארקויפט האט ער געענטפערט חוזר וגובהו. ער נעמט אים צוריק. אויב ער באצאלט אים געלט איז דאך נישט דא קיין שום שאלה, נאר דא רעדט מען דאך אז דער בעל שור המזיק באצאלט נישט קיין געלט. פרעגט ער אים צוריק, וכי מאחר שחוזר וגובהו, אויב ער נעמט אים צוריק, למה מכור, לגבי וועלכע זאך איז ער פארקויפט, לרידיא, ער איז פארקויפט אז אויב דער לוקח האט מיט אים געאקערט, דארף ער נישט געבן די געלט וואס באטרעפט פון דעם אקערן צו דעם ניזק, ווייל דער עצם שור באלאנגט דאך צום מזיק. נאר וואס דען, מכח דעם דין שיעבוד, אויב דער בעל שור המזיק באצאלט נישט נעמט מען אים צוריק, אבער ביז דעמאלט איז די פארקויפונג א פארקויפונג. זאגט די גמרא. שמע מינה, איז דאך פון דעם א ראיה, לוה, איינער האט געליגן געלט, איינער איז שולדיג זיין חבר געלט, ומכר מטלטלין, און ער האט פארקויפט מטלטלין, בית דין גובין לו מהם, נעמט די בית דין צוריק פון דעם לוקח די מטלטלין, און מיר ווייסן דאך אז ס'איז נישט אזוי, פארוואס זאל איך גיין צונעמען דעם שור פון דעם לוקח?

אז אויב דער מזיק באצאלט נישט זאל מען איינמאנען פון דעם שור, דעריבער זאגן מיר אז דער שור איז משעובד, דער אמת'ן טאקע ביי מטלטלין איז מטלטלין ניט משעובד צו דעם חוב, דעריבער אז דער לוה האט פארקויפט די מטלטלין קען דער מלווה זי נישט צונעמען, אבער דא איז דער שור משעובד, פרעגט די גמרא וואס איז דער שור איז משעובד? והא דאך אמר רבא, רבא האט דאך געזאגט עשה עבדו אפותיקי, איינער האט געמאכט זיין קנעכט פאר אפותיקי, ער האט גע דער לוה האט געזאגט פון אויב כ'וועל דיר נישט באצאלן קיין געלט וועסטו צונעמען דעם עבד, ומכרו און דער לוה האט אים פארקויפט. בעל חוב גובה הימנו, קען אים דער בעל חוב, דער מלווה, צונעמען פון דעם לוקח. שורו אפותיקי ומכרו, אויב ער האט געמאכט דעם אקס פאר אפותיקי, ער האט אים פארקויפט, אין בעל חוב גובה הימנו, קען ער נישט אפנעמען, אויב אזוי פארוואס איז דא א, ריכטיג, ער איז אפותיקי. אבער מיר זאגן דאך אז מ'האט געמאכט שורו אפותיקי און מ'האט אים פארקויפט, קען מען נישט צונעמען פון דעם לוקח? פארוואס זשע דא א זאגן מיר אז ער איז חוזר וגובהו? ענטפערט די גמרא, עבד מאי טעמא? פארוואס איז דער דין ביי עבד אז מ'האט אים געמאכט פאר אפותיקי און מ'האט אים נאכדעם פארקויפט, קען מען נישט צונעמען פון דעם לוקח? משום דאית ליה קלא, ווייל עס האט א קול אז דער עבד איז משועבד, דעריבער האט דער לוקח נישט געדארפן קויפן. האי נמי, דא אויכעט, כיוון דנגח, אויב ער האט געשטויסן, קלא אית ליה, איז דא א קול, דתורא נגחנא קרו ליה, כאטש עס איז א תם, נאר מענטשן זאגן דער אקס האט געשטויסן, ממילא האט ער עס א קול, האט דער לוקח געדארפן וויסן אז ער איז משועבד האט ער עס נישט געדארפן קויפן און אויב ער האט געקויפט נעמט מען עס פון אים צו. תני רב תחליפא בר מערבא, רב תחליפא וואס איז געווען פון ארץ ישראל האט געלערנט א ברייתא קמיה דרבי אבהו, פאר רבי אבהו, מכרו אין מכור. אויב מען האט אים פארקויפט איז ער אינגאנצן נישט פארקויפט, ווי איך לערן יעצט פשט, אפילו לרדיא, דאס הייסט אז ער וועט אים קענען צונעמען דער ניזק, און דער לוקח וועט דארפן באצאלן פאר דעם צייט וואס ער האט געארבעט מיט דעם שור. הקדישו, ער האט אים מקדיש געווען, מוקדש, איז ער הייליג. גיט נאר א קוק אז איך זאג מכרו אינו מכור. און מ'עט באלד זען, מכרו מאן, ווער האט אים פארקויפט? אילימא, אז איך וועל זאגן מזיק, דער מזיק האט אים פארקויפט, שטייט דער ערשטער דין מכרו אין מכור, אז דער מזיק פארקויפט אים איז עס נישט פארקויפט, מני, ס'איז אינגאנצן נישט פארקויפט אפילו לרדיא, ווי ווער איז דאס? רבי עקיבא היא, דאס איז ווי רבי עקיבא, דאמר וואס ער זאגט הוחלט השור אז דער שור באלאנגט צו דעם ניזק, ממילא איז גלייך ווי איך גיי און איך פארקויף א פרעמדנס א זאך. דער צווייטער דין שטייט והקדישו מוקדש אז איך טייטש מכרו אינו מכור אויפן מזיק דארף איך דאך טייטשן הקדישו מוקדש אויך אויפן מזיק. אתאן לרבי ישמעאל, גייט דאך דאס ווי רבי ישמעאל דאמר, וואס ער זאגט יושם השור בבית דין אז דער שור ווערט אפגעשאצט ביי דעם בית דין, אבער מצד הדין צו וועמען איז דער שור? צו דעם מזיק, דעריבער קען אים דער מזיק מקדיש זיין? טא ווי קען זיין אז די רישא גייט ווי רב עקיבא און די סיפא? אלא וועל איך זאגן, ניזק. אז דאס וואס שטייט מכרו אינו מכור מיינט מען דער ניזק האט אים פארקויפט, מני, ווער איז דאס? רבי ישמעאל, לויט רבי ישמעאל'ן קען דער ניזק נישט פארקויפן אים ווייל דער שור באלאנגט דאך צום מזיק, הקדישו מוקדש, ווער האט אים מקדיש געווען דארף מען דאך טייטשן די ניזק אתאן לרב קיווע, גייט עס רב קיווע, טא ווי קאן זיין די רישא זאל זיין רבי ישמעאל און די סיפא רב קיווע, זאגט די גמרא לעולם מזיק, דאס גייט דער דין מכרו אינו מכור הקדישו מוקדש מיינט מען די מזיק ודברי הכל און עס קאן גיין ווי יעדער איינער, מכרו אינו מכור און נישט ווי כ'האב פריער געלערנט אז ר'איז נישט פארקויפט אפילו לרידיא, נאר דאס וואס שטייט אינו מכור, ער איז אינגאנצן איז ער נישט פארקויפט, מ'קען אים צוריק איינמאנען אפילו לרבי ישמעאל דהא משעבדא ליה לניזק, דעם גוף שור קען מען נישט פארקויפן, מ'קען אים צוריק נעמען. לויט רב קיווען קען מען דאך אים זיכער צוריק נעמען, ווייל לויט רב קיווען באלאנגט ער דאך צו דעם ניזק, און אויב דער מזיק פארקויפט האט ער פארקויפט א פרעמדנס א זאך, און די זעלבע זאך לויט רבי ישמעאל'ן נעמט מען אויכעט צוריק. הקדישו מוקדש, אויב דער מזיק האט אים מקדיש געווען איז ער הייליג. לויט רבי ישמעאל'ן איז דאך זיכער הייליג, פארוואס איז ער הייליג? ס'איז דאך זיין זאך. נאר הקדישו מוקדש אפילו לרב קיווע, אפילו לרב קיווע'ן איז ער אויך הייליג. אין אמת'ן צו וועמען באלאנגט דער שור אין אמת'ן לויט רב קיווע'ן? צום ניזק. וואו ווי קען עס גיין די מזיק מקדיש זיין?

איינער ראובן איז געווען שולדיג א פרוי א כתובה, ער איז געווען שולדיג א בעל חוב, איז געגאנגען דער ראובן און ער האט מקדיש געווען זיינע נכסים, איז אין אמת'ן מצד הדין ווייל די נכסים זענען דאך געווען משועבד צו כתובת אשה אדער צו דעם בעל חוב, איז קדושת דמים איז ווייל מ'איז מקדיש א פעלד איז מען דאך דאס נישט מקדיש קיין קדושת הגוף נאר קדושת דמים, און קדושת דמים די ווערט פון דעם דאס איז נישט מפקיע דעם שעבוד, מ'קען עס נישט מקדיש זיין, דאך שטייט דארט אין גמרא אז זאל גיין דער בעל חוב אדער די פרוי, און זאל געבן א קלייניגקייט א פרוטה און אויסלייזן די פעלדער פון הקדש, און זיי נעמען זיי צו און זיי טוען עס אויסלייזן, פארוואס? ווייל מענטשן וועלן דאס נישט וויסן, מענטשן וועלן מיינען אז די הקדש איז יא א הקדש, און נאכער זעהט מען אז דער בעל חוב נעמט עס צו, צו די פרוי נעמט עס צו בכתובתה, וועלן מענטשן זאגן הקדש יוצא בלא פדיון. אין אמת'ן וועלן מענטשן זאגן אז מען קען אויסלעזן הקדש מיט א קלייניגקייט, און מיט מיט. נאר וואס דען? מצד הדין איז דאך דא טאקע א דין, אז הקדש שווה מנה, שחיללו על שווה פרוטה, איז דאך טאקע מחולל, וועט דאך נישט ארויסקומען קיין מכשול. איז דא אויך די זעלבע זאך, דעריבער זאגן מיר דא אויך, אז אויב דער מזיק האט מקדיש געווען, זאגן מיר איז עס הייליג, לגבי דעם דין אז מען דארף עס מדרבנן אויסלעזן, מען זאל נישט זאגן הקדש יוצא בלא פדיון, מענטשן מיינען אז דער שור באלאנגט נאך צו וועמען? צו דעם מזיק, און אויב מען וועט גארנישט נישט אויסלעזן, וועט מען זאגן מען קען נוצן הקדש אן א פדיון. רשי. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט שור תם שהזיק, א שור תם וואס האט מזיק געווען, עד שלא עמד בדין, פאר העמדה בדין, מכרו מכור, אז דער מזיק האט אים פארקויפט איז ער פארקויפט, הקדישו מוקדש. ער האט אים מקדיש געווען איז ער הייליג, די גמרא וועט עס באלד מפרש זיין, שחטו ונתנו במתנה האט אים געשחטן, ונתנו במתנה אדער האט אים אוועק געגעבן במתנה, מה שעשה עשוי וואס ער האט געטון האט ער געטון. דאס איז גערעדט געווארן א שור תם פאר העמדה בדין, משעמד בדין, אויב ס'איז געוועזן נאך העמדה בדין, מכרו אינו מכור, איז ער נישט פארקויפט, אפילו לרידיא איז ער אויכעט נישט פארקויפט, ווייל דער שור באלאנגט שוין צו וועמען דעמאלט רעדט מען צו דעם ניזק. הקדישו, דער מזיק האט אים מקדיש געווען, אינו מוקדש, ער דארף גארנישט נישט געבן צו הקדש ואפילו כדרבי אבהו, ווייל נאך העמדה בדין ווייסן שוין מענטשן אז צו וועמען באלאנגט ער צום ניזק, אזוי וועט זיין אז איינער איז מקדיש א פרעמדנס א זאך דארף מען נישט אויסלעזן אפילו לויט רבי אבהו, שחטו ער האט אים געשחטן, ונתנו במתנה, מ'האט אים אוועקגעגעבן א מתנה, לא עשה ולא כלום. קדמו בעל חובות והגביהו, אז די בעל חובות האבן זיך געפעדערט און זיי האבן דאס גובה געווען, בין חב עד שלא הזיק, סיי דער חוב איז געווען איידער מ'האט געמאכט שאדן, בין הזיק עד שלא חב, סיי ער האט מזיק געווען פריער נאכער איז געוועזן, דא האט ער געבארגט געלט און די בעל חוב האט עס צוגענומען לא עשה ולא כלום איז זייער כאפן דאס איז גארנישט ניט לפי שאין משתלם אלא מגופו ווייל דער שור ווערט נישט באצאלט נאר מגופו און אויב די בעל חוב וועט אים צונעמען וועט דאך דער מענטש דער ניזק האבן די גאנצע זאך שאדן, און זיי דער בעל חוב קען נעמען פון אנדערע זאכן, מועד שהזיק, א מועד וואס האט מזיק געווען, דארט איז שוין נישט קיין חילוק, דארט ליגט דאך ניט קיין שעבוד אויף דעם שור המזיק, נאר דארט ליגט דאך א שעבוד גלייך אויף די נכסים, בין שעמד בדין בין שלא עמד בדין, איז דער שור באלאנגט אלץ צו דעם מזיק, מכרו, ער האט אים פארקויפט מכור, הקדישו מוקדש, שחטו ונתנו במתנה מה שעשה עשוי, קדמו בעל חובות והגביהו, די בעל חובות האבן אים פריער געכאפט בין חב עד שלא הזיק, ס'איז נישט קיין חילוק צו דער חוב איז געווען איידער ער האט מזיק געווען, בין הזיק עד שלא חב, אפילו האט פריער מזיק געווען נאכער האט מען געבארגט ביי זיי געלט, מה שעשה עשוי, לפי שאין משתלם אלא מן העליה, ווייל דאס ווערט באצאלט מן העליה, איז ממילא ליגט נישט אויף דעם שור המזיק קיין שעבוד. ביז אהער איז די ברייתא אמר מר. מיר האבן פריער געלערנט מכרו מכור, אויב ער האט פארקויפט דעם אקס איז ער פארקויפט לרדיא. וואס איז טייטש פארקויפט לרדיא? אז אויב דער לוקח האט מיט דעם שור געארבעט, דא רעדט זיך דאך א שור תם עד שלא עמד בדין. איז ער פארקויפט לרדיא, ער דארף נישט צוריק געבן פאר דער ארבעט וואס ער האט געארבעט, קומט אויס ווי ווער גייט די ברייתא? פון דעם קומט דאך אויס אז די ברייתא גייט ווי רבי ישמעאל, ווייל לויט רבי עקיבא'ן איז ער אינגאנצן נישט פארקויפט, אפילו לרדיא אויך ניט, ווייל לויט רבי עקיבא'ן איז, לויט רבי ישמעאל'ן איז דאך נאר דא א שעבוד אויפן שור, אבער צו וועמען באלאנגט דער שור? צום מזיק, איז עס א מכירה. נאר וואס דען, מכח דעם שעבוד נעמט מען צו, אדער לויט רב עקיבא איז דאך עס באלאנגט דאך עס אינגאנצן נישט צו אים, איז דאך נישט פארקויפט אינגאנצן, איז לרדיא די געלט פון אקערן, וועט ער דארפן געבן דעם ניזק הקדישו מוקדש, אויב ער האט עס מקדיש געווען איז עס הייליג משום דרב אבהו, צוליבן דין פון רב אבהו. פארוואס? פארוואס איז דער הקדש נישט חל? ווייל עס איז דא אויף אים א שעבוד, ווי תוס' איז מסביר, און דא רעדט זיך ער האט עס מקדיש געווען קדושת דמים, און קדושת דמים, נישט די עצם זאך איז ער מקדיש, נאר די ווערט פון דער זאך, דאס איז נישט מוציא פון שעבוד. ס'רעדט זיך דער שור המזיק איז געווען א בעל מום, אדער אפילו א תם האט מען מקדיש געווען לבדק הבית. נאר וואס דען? משום די די הקדש אין עצם נישט חל, נאר כדי שלא יאמרו הקדש יוצא בלא כלום, דארף מען גיין עפעס געבן פאר הקדש. ווי וועט זיין לויט רב עקיבא'ן? לויט רב עקיבא'ן וועט מען גארנישט נישט דארפן געבן, ווייל לויט רב עקיבא'ן אז דאס באלאנגט צום ניזק, האט ער דאך מקדיש געווען א פרעמדע זאך. שחטו ונתנו במתנה מה שעשה עשוי, פרעגט די גמרא בשלמא דאס פארשטיי איך נתנו במתנה ער האט עס געגעבן במתנה מה שעשה עשוי וואס ער האט געטון האט ער געטון לרדיא אז דער מענטש וואס האט עס באקומען א מתנה ער האט מיט דעם אויך געאקערט דארף ער נישט באצאלן פאר דעם געלט וואס ער האט פארדינט מיט דעם אקער. אלא שחטו, אז דער מזיק האט געשחטן דעם אקס, דער שעבוד ליגט דאך אויפן אקס, ליתי זאל ער קומען ולשתלם ער זאל ווערן געצאלט מבשריה, פון דעם פלייש, איך האב געלערנט אין די הוה אמינא מה שעשה עשוי אז דער ניזק קען נישט ווערן באצאלט, פארוואס זאל ער נישט קענען צונעמען די פלייש, דתניא מיר האבן געלערנט חי שטייט ומכרו את השור החי אין לי אלא חי שחטו מנין תלמוד לומר ומכרו את השור מכל מקום, פארוואס זשע זאגן מיר אז מ'האט אים געשחטן האט שאדן דער ניזק? אמר רב שיזבי האט רב שיזבי געזאגט אויב מ'האט געשחטן דעם שור קען קומען דער ניזק צונעמען די פלייש נאר לא נצרכא ער וויל מיר דא דערציילן אלא לפחת שחיטה. ער וויל מיר דא דערציילן אז דאס וואס איז געווארן ווינציגער ווערט מיט דעם שעכטן דער שור לעבעדיגערהייט איז ער ווערט געווען הונדערט און יעצט איז ער נאר ווערט פופציג איז דעם שאדן דארף ער נישט באצאלן. פארוואס? דאס גייט דאך לויט רבי ישמעאל, און לויט רבי ישמעאל און צו וועמען באלאנגט דעם שור? צום מזיק, נאר ניט מער, ס'איז דא נאר דא א שעבוד. אמר רב הונא בריה דרב יהושע, האט רב הונא בריה דרב יהושע געזאגט, זאת אומרת, פון דא איז א ראיה, המזיק שעבודו של חברו, אז איינער האט געמאכט שאדן דעם די קרקע וואס איז משועבד צו זיין חבר פטור, ווייל דא איז דאך אויך אזוי, דער שור איז געווען משועבד צום ניזק און ער האט אים גע'שחט'ן, מיט דעם ווארט וואס האט אים גע'שחט'ן איז ער ווינציגער ווערט, זאגן מיר, פאר דעם ווארט דארף דער מזיק נישט באצאלן. פרעגט די גמרא פשיטא. זיכער איך ווייס דאס, וואס האט מיר דא רב הונא מוסיף געווען, זיכער דאך איך בין דא דאך מזיק שעבודו של חברו, זאגט די גמרא מהו דתימא, איך וואלט געוואלט מיינען התם הוא, דארט נאר ווען דער מזיק האט געשחטן דעם שור דאמר ליה, ער זאגט צו אים לא חסרתיך ולא מידי, איך האב גארנישט נישט געמאכט פעלן, ס'איז דא די זעלבע זאך. דאמר ליה, ער זאגט צו אים, זיקא בעלמא דשקלי מינך, כ'האב נאר ווי מ'זאגט די לופט, די ווינט האב איך צוגענומען. דעריבער זאגן מיר אז ער האט אים געשחט'ן מה שעשה עשוי. אבל בעלמא, אבער אומעדום ביי מזיק שעבודו של חברו, וואלט איך געוואלט מיינען ליחייב, זאל ער זיין מחוייב, קא משמע לן, דערציילט מיר רב הונא ניין, אז אומעדום איז דער דין מזיק שעבודו של חברו איז פטור. פרעגט די גמרא הון. פרעגט די גמרא הא נמי רבה אמרה, דעם דין האט דאך רבה געזאגט. וואס איז די קשיא? רבה איז דאך נישט קיין תנא, עס איז דאך נישט קיין משנה, און אז רבה האט געזאגט קאן עס רב הונא בריה דרב יהושע נישט זאגן, זאגט רש"י ווייל רבה איז געווען א חשוב'ער מענטש, און אויב ס'איז א אדם חשוב ווי רבה אדער ווי רב, איז גלייך ווי דאס שטייט אין א משנה און א ברייתא, אלע דארפן דאס וויסן, פרעג איך א קשיא. דאמר רבה, רבה האט געזאגט, השורף שטרותיו של חברו פטור, פארוואס מען האט נאר געמאכט א שאדן דעם שעבוד, זאגט די גמרא מהו דתימא, איך וואלט געוואלט מיינען, התם הוא, נאר ביי דעם דין פון רבה, דאמר ליה, ער זאגט צו אים, ניירא בעלמא קלאי מינך, כ'האב נאר פארברענט פון דיר א שטיקל פאפיר.

די שיטה פרעגט א איינפאכע שאלה, וואס איז די טייטש מזיק שעבודו של חברו? א פעלד פון ראובנ'ן איז געווען משועבד צו שמעונ'ן, איז געגאנגען לוי און ער האט דארט געגראבן אין דעם פעלד, געמאכט די פעלד בארות שיחין ומערות, זאגן מיר ער דארף נישט באצאלן שמעונ'ן דעם שאדן, פארוואס זאל ער נישט דארפן באצאלן די פעלד וועמען באלאנגט צו ראובנ'ן, איז ער דאך מחויב צו באצאלן צו ראובנ'ן, נאכער מכח שעבודא דרבי נתן זאל ער באצאלן גלייך שמעונ'ן. אבער מזיק שעבודו של חברו מיינט מען דאך מען האט געמאכט א שאדן, זאגט די שיטה לויט איינע פון די תירוצים, ווער הייסט דיך זאגן אז לוי האט געמאכט א שעבוד, מזיק געווען דעם שעבוד? ראובן דער בעל השדה אליין, ער האט געגראבן דארט בורות שיחין ומערות, דעמאלט איז נישט דא די זעלבע פאל וואס דא ביי אונז, ווער האט דא געמאכט דעם שאדן? ווער האט דאך געמאכט דעם שאדן? ווער דער וועלכער איז שולדיג? דער מזיק וואס איז שולדיג? אבער להלכה איז אז מזיק שעבודו של חברו איז חייב, חייב, ווייל ס'איז גרמי, ודינא דגרמי איז מחייב. פריער האט מען געלערנט, קדמו בעלי חובות והגביהו, אז די בעל חובות האבן זיך געפעדערט און זיי האבן דאס צוגענומען, בין חב עד שלא הזיק, דאס גייט ארויף אויף א שור התם, סיי ער איז פריער געווען שולדיג דעם חוב איידער ער האט מזיק געווען, בין הזיק עד שלא חב, לא עשו ולא כלום. בין הזיק עד שלא חב, צי דער שאדן איז געווען פריער, איידער ער האט געליגן די געלט, לא עשו ולא כלום, האט ער גארנישט ניט אויפגעטאן דער בעל חוב מיט דעם כאפן, לפי שאין משלם אלא מגופו, ווייל מען באצאלט נישט נאר פון דעם גוף, און אבער דער בעל חוב קען זיך נעמען פון אנדערע זאכן. פרעגט די גמרא, בשלמא דאס פארשטיי איך הזיק עד שלא חב, פריער איז ער געווען שולדיג צוליבן שאדן, איז דער שור המזיק געווען משועבד פאר די נזקין, נאכער האט ער געליגן געלט, פארשטיי איך נזקין קדמו, די נזקין איז פריער געווארן זייער שעבוד, אבל חב עד שלא הזיק, בעל חוב קדים, און אויב דער בעל חוב איז געווען פריער, דארף דאך העלפן זיין כאפן, נאך מער, ואפילו הזיק עד שלא חב, אפילו פריער האט ער מזיק געווען, נאכער האט ער געבארגט דער מזיק געלט, אבער בעל חוב קדים, דער בעל חוב האט דאך פריער געכאפט, און וועלכע זאך האט ער געכאפט? מטלטלים האט ער דאך געכאפט. שמע מינה איז פון דא א ראיה, בעל חוב מאוחר, דא הייסט דאך אזוי אז דער בעל חוב דער שפעטערדיגער, שקדם וגובה, די ניזקין זענען געווען פריער און דער שפעטערדיגער בעל חוב האט פריער געכאפט, איידער דער ערשטער בעל חוב האט געכאפט, האט ער געכאפט מטלטלין, מה שגבה לא גבה, ס'דא אין דער זאך א מחלוקת, ביי קרקע פארשטייט זיך איז דאך די קרקע משועבד צו דעם ערשטן, נאר ביי מטלטלין איז דא א שאלה צו איך זאג ווער עס כאפט אדער ניין ער האט נישט קיין רעכט צו כאפן ווייל ס'איז דא א פריערדיגע, דא זע איך דאך מה שגבה לא גבה, זאגט די גמרא לא ניין לעולם אימא לך, אין אמת קען איך דיר זאגן מה שגבה גבה. א שפעטערדיגע בעל חוב וואס האט זיך מקדים געווען און געכאפט, בלייבט עס ביי אים. נאר ושאני התם, דא איז א אנדער זאך, דאמר ליה דער ניזק זאגט צו דעם בעל חוב, אילו גבך הוה. ווען דער שור זאל געווען זיין ביי דיר, און ער האט מזיק געווען, לאו מינך הוה גבי ליה, וואלט איך נישט געווען עס צוגענומען פון דיר, דהאי תורא דאזקן, דער אקס וואס האט מיר מזיק געווען, מיניה משתלמנא, איך ווער נאר באצאלט פון אים, לו יצוייר אז עס ווערט פארלוירן דער שור המזיק ביי א תם. דארף ער דאך נישט באצאלן. דעריבער מיט דעם וואס דו האסט געכאפט די מזיק האב איך שאדן, דעריבער זאגן מיר דא, א, מה שגבה לא גבה, רש"י אויבן, ואפילו הזיק עד שלא חב, נמי בעל חוב קודם בתפיסה, דער בעל חוב האט דאך פריער געכאפט, וכיוון דתפס און אויב דער בעל חוב האט געכאפט אמאי מפקינן מיניה, פארוואס זאל איך פון אים מוציא זיין? שמע מינה, איז פון דא א ראיה בעל חוב מאוחר שקודם וגובה מה שגבה לא גבה בתמיה דפלוגתא היא בעלמא, ס'דא א מחלוקת דאיכא למאן דאמר מה שגבה גבה, אז דער שפעטערדיגער בעל חוב האט געכאפט מטלטלין, וואס ער האט געכאפט האט ער געכאפט, און פון אונזער גמרא ווייזט דאך אויס אז איך טוה פון אים צונעמען.

אויב דער בעל חוב האט עס גענומען, דעמאלטס דארף איך עס טאקע צונעמען פון בעל חוב, אויב ער האט מזיק געווען, שפשע בשמירתו, ווייל ער האט פושע געווען, ער האט נישט געהיטן. ויש לומר, ענטפערט תוספות, דלא קאמר, ער מיינט נישט צו זאגן, אלא כלומר, דאס מיינט ער צו זאגן, דאין גוף השור משועבד לבעל חוב, אז דער גוף השור איז נישט מכובד משועבד צו דעם בעל חוב, כמו שהוא משועבד לניזק, אזוי ווי ער איז משועבד צום ניזק, שמשתלם מגופו, ווייל מען באצאלט דאך נאר מגופו, אז דער גוף שור איז נישט דא, נעמט מען דאך נישט פון קיין צווייטע זאך. זעהסט אז אין דעם שור איז דא א שטארקע שיעבוד צום ניזק, וכן פירש בקונטרס, בריש שור שנגח ד א וה'.